פריער געלערנט אין די משנה אז רבן גמליאל זאגט אז די בעל שליח ציבור איז מוציא די גאנצע עולם מיט די דאווענען. אמר רב אחא בר עוירא אמר רב שמעון חסידא, פוטר היה רבן גמליאל אפילו עם שבשדות. רבן גמליאל איז פוטר פון דאווענען אפילו אלע מענטשן וואס קומען נישט אין שול און זענען אין די פעלדער, נישט אין שטאט. זאגט די גמרא ולא מיבעיא הני דקיימי הכא. סאו נישט די מענטשן וואס זענען, די מענטשן וואס זענען דא איז זיכער אז ער איז מוציא, נישט נאר די מענטשן פון זיכער די אפילו די מענטשן פון די פעלדער? אדרבה, וואס האט מיר מוטקע געטאן? הני אניסי הני לא אניסי, די מענטשן האבן דאך א אונס זיי קענען נישט קומען אין שול זענען ביי די פעלדער און די מענטשן קענען יא קומען. און פון דתני אבא בריה דרב בנימין בר חייא, עם שאחורי כהנים אינם בכלל ברכה. די מענטשן וואס זענען אין בעק פון די כהנים, זיי קומען נישט אין פראנט פון די כהנים מיט דוכן, זענען נישט אין די ברכה. סטראשע

געסט קומען צו פארן צום סיום. איינער וואס פירט א בית מדרש היכל הקודש מעג זיצן אויבן אן, גארנישט געשען, קומט אן. אודה השם מאד בפי ובתוך רבים אהללנו, א גרויסע שמחה זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו, די גמרא זאגט אין מסכת שבת, אביי איז געווען א ראש ישיבה, האט אביי געזאגט, איך האלט מיך זייער גרויס, איך האלט מיך זייער שטאלץ מיט דעם, אז יעדע מאל איך זע א בחור אין ישיבה ענדיגט א מסכת, מאך איך א יום טוב אין ישיבה, איך מאך א סיום, איז דאך זיכער אז ס'קומט א מסכת וואס מ'לערנט פאר אין בית מדרש ביינאכט, אינגעלייט נאך א גאנצע טאג ארבעטן, אויסגעקוועטשטע אינגעלייט, אויסגע, ס'איז א גוטע ווארט מענטש בלייבט מען שארן, אויסגעברענטע מענטש נאך א טאג, נאך א גאנצע טאג ארבעטן, און מען קומט אין בית מדרש, און מען איז זיך קובע עתים לתורה, מען לערנט צוזאמען, דעם דף הקהילה, אלע מוסדות האבן היינט א קהלה, אלע קהילות האבן היינט א א דף הקהילה, אונז האבן אויך א דף הקהילה, די דף די דף גמרא איז דאס די דף הקהילה, מען קומט צוזאמען און מען לערנט און מען האט זוכה געווען יעצט צו ענדיגן מסכת ראש השנה, און מען הייבט מירצעשעם מען הייבט אן און אייבערשטענס הילף מסכת תענית, איז א מורא'דיגע יום טוב. און פותחין בכבוד אכסניא, משה אהרן האט אונז אריינגענומען דא צו מאכן אזא שיינעם, אזא שיינעם סעודה, אזא ווארעמע סעודה, די אייבערשטער העלף אין דעם זכות האט עס אונז אריינגענומען דא צו מאכן די סיום, ס'זאל זיין דא אין די שטוב זאל זיין תורה, זאל זיין קדושה, זאל זיין אייבערשטער, די גמרא זאגט אין מסכת שבת רבא זאגט, ווער ס'האט ליב תלמידי חכמים, וועלן זיינע קינדער זיין תלמידי חכמים. גמרא מסכת שבת, איך וויל עס זאגן אינעווענדיג, איז מיר זייער א חשוב'ע גמרא. קענסט די גמרא יענקי? געדענקסט די גמרא מסכת שבת? רבא זאגט, ווער ס'האט ליב, אמר. רבא דרחים רבנן, ווער ס'האט ליב א תלמיד חכם, הוה ליה בנין רבנן, וועלן זיינע קינדער זיין תלמידי חכמים. דמוקיר רבנן, דאס איז שוין מער ווי ליב, ער איז נישט נאר האט ליב, וואס מיין איך האט, איך האב דיך ליב, אבער וואס זאל איך יעצט טון, וואס קען איך טון, איך האב דיך ליב. און מכבד תלמידי חכמים העט ער אויכעט האבן איידעמער תלמידי חכמים. און דדחיל מרבנן, ווער ס'האט מורא פון א תלמיד חכם, העט ער אליין שוין ווערן א תלמיד חכם. און אויב איז ואי לאו בר הכי, וואס דער ווערט א תלמיד חכם, וואס מ'קען ווערן א תלמיד חכם, א מענטש לערנט נישט, העט ער, העט ער, מ'עט אים אויסהערן. משתמען מילתא כצורבא מרבנן. וואס איז פשט אז איינער האט ליב א תלמיד חכם באקומט ער די מתנה אז די קינדער ווערן תלמידי חכמים? וואס איז פשט אז א מענטש איז מכבד תלמידי חכמים ווערן זיינע איידעמער תלמידי חכמים? וואס, ס'איז א סגולה זאך? איז יעדע זאך וואס די גמרא זאגט יא עס קען זיין ס'איז א סגולה זאך. אבער ס'איז פשוט מהרש"א איז עס מסביר פשוט קינדער

געלט, יעצט האבן מיר יא געלט, יעצט האבן מיר גענוג געלט, יעצט דארף מען אוועק לייגן געלט, גיימיר האבן געלט. מען וואקסט אויף אין א שטוב וואס מען רעדט אלץ פון פון שבת און פון מצוות און פון יום טוב און פון אייבערשטער און פון די תורה, די קינדער ווילן דאס טון. די קינדער ווילן עס דאס טון, און אז מען איז מכבד תלמידי חכמים, איז די טעכטער, די טעכטער כאפן זיך שוין אויכעט דעם צו, אז איינער האט ליב א תלמיד חכם, פיין, וועט ער האבן זין תלמידי חכמים, און אז ער אליין האט מורא פון א תלמיד חכם, און ער גיבט אכטונג ווי ער רעדט פון א תלמיד חכם, ער רעדט מיט הכנעה, און ער ווייסט דער תלמיד חכם, דאס איז דער אייבערשטער, פארוואס? ווייל די גמרא זאגט אז די אייבערשטער זאגט אזוי, ווער ס'וויל מיך זען, ווער ס'וויל מיך קענען, זאל קוקן אין די תורה, דארט בין איך, אין די תורה בין איך באהאלטן, אין די תורה ליג איך, אין די תורה בין איך. דא א מצוה אין די תורה, מען דארף זיך צוקלעבן צום אייבערשטן. פרעגט די גמרא, ווי קען מען זיך צוקלעבן צום אייבערשטן? דער אייבערשטער איז דאך א פייער, ווי ווי קום איך אן צום אייבערשטן? קלעב דיך צו צו א תלמיד חכם, איינער וואס לערנט אסאך די תורה. איז קודם פותחין בכבוד האכסניא, וואס האט אונז אריינגענומען, דיינע קינדער זענען דא. קומטס אהער קינדער. דאס א יום טוב מען לייגט א ווייסע טישטוך און מען צינדט אן די שיינע לייכטערס די שיינע לעכט און מען נעמט און די מאמע האט געבאקט א גאנצע פיש א גרויסע פיש און די גאנצע שטוב דרייט זיך איבער ס'גייט זיין א סיום און טאטי לערנט און טאטי מאכט א סיום נו גיי איך איך גיי אויך מאכן א סיום און ברוך השם זעהט מען ביים בחור'ל קויך די זעליג האט מסיים געווען ראש השנה ברוך השם מסיים געווען ראש השנה לערנט זייער פלייסיג אין ישיבה.

וישלח, און די גאנצע שקויעך פון די סיום קומט זיך אין ווייבער שול ביי די עזרת נשים, ווייל אינגעלייט, מילא א בחור לערנט אין ישיבה א גאנצע טאג, פיין, נעמט נישט קיינעם אוועק יעצט, א אינגערמאן ארבעט א גאנצע טאג, עס קומט ביינאכט, די ווייב ווארט, קום אהיים, נו, קום העלף מיט די קינדער, גייט אן א סאפער. און דער אינגערמאן זאגט, זאל איך בלייבן דא אדער גיין אין בית מדרש צום שיעור? און די ווייב זאגט אים, גיי צו א שיעור, גיי צו א שיעור, איך וועל מיך עצה געבן מיט די בעיבי, גיי צו א שיעור, גיי לערן א דף גמרא, איך וועל מיך עצה געבן, איך, איך, גיי, גיי, גיי צו א שיעור, זי געבט אפעטיט פאר די מאן, גיי, גיי צו א שיעור, איך שעץ עס, איך קוק עס ארויף, איך, איך האב ליב אז דו לערנסט. איך ווארט וועסט אהיים קומען, דארפסט נישט בלייבן דארט שמועסן, גלייך נאכדעם וואס מ'ענדיגט די שיעור וועסטו אהיים קומען. קומט די גאנצע שקויעך, די מדרש זאגט א מורא'דיגע זאך, פרויען דארפן דאס וויסן, איך האף אז מען הערט מיך אין ווייבער שול, מען הערט אריין ביז אין ווייבער שול? האלא האלא? די פרויען דארפן וויסן אזוי די מדרש זאגט אין פרשת בראשית מעשה בחסיד אחד ס'איז געווען א מעשה מיט א ערליכע איד וואס האט חתונה געהאט מיט א נישט ערליכע פרוי מעשה בחסיד אחד נאך נישט גוט מעשה בחסיד אחד האט חתונה געהאט מיט א ערליכע פרוי א ערליכע מענטש א ערליכע מאן מיט א ערליכע פרוי האבן חתונה געהאט איז דורכגעגאנגען א לאנגע צייט זיי האבן נישט קיין קינדער

און זי האט אים געמאכט ערליך. פירט די מדרש אויס הוי הכל מן האשה, אלעס איז די פרוי. האסט א מעשה, קוק, א ערליכע מענטש, א ערליכע ווייב, זיי לעבן צוזאמען, זיי האבן זיך גע'גט, דער ערליכע מאן האט חתונה געהאט מיט א פרוי וואס טויג נישט, זי האט אים געמאכט אראפגעברענגט. נעע, דארפסט נישט, דארפסט נישט לערנען, דארפסט נישט דאווענען, גיי נישט אין שיל, נעע, דארפסט נישט מאכן קיין שבת'דיגע סעודה, נעע, צניעות איז נאר א, ס'איז א פרומע זאך, הייבט אן קודם, נעע, ס'איז, ס'איז אלטמאדיש, ס'איז שטותים, נעע, מ'קען זיין א איד אזוי אויך, ער האט צוביסלעך אראפגעווארפן די גאנצע זאך, און די, און די צדקת האט חתונה געהאט מיט נישט קיין וואוילע מענטש, און זי האט אים געמאכט וואויל, הוי הכל מן האשה. הוי הכל מן האשה וואס זעט מען פון דעם? אלעס איז די פרוי. איז וויל איך דא רעדן אפאר ווערטער פאר די עזרת נשים פאר די ווייבער שיל זאלן וויסן אז די גמרא פרעגט אין מסכת ברכות נשים במאי קא זכו אין וואסערע זכות זאלן פרויען האבן עולם הבא איז קודם שטעלט זיך בכלל א קשיא וואס הייסט וואסערע זכות א פרוי טוט דאך טוט דאך מצוות פונקט ווי א מאן מצוות עשה שהזמן גרמא מצוות האט צו טון מיט א צייט מצוות עשה, די זאכן וואס האט צו טון מיט א צייט, דאס טוען פרויען נישט, אבער דאס הייסט נשים במאי קא זכו, זענען די מסביר אין די גמרא אז עולם הבא דאס גייט פון תורה, מצוות מעשים טובים, דאס אלעס פיין און וואויל, אבער עולם הבא די די די טעם וואס מען שפירט אין עולם הבא, די זיסקייט וואס מען שפירט אויבן אין הימל, דאס איז פון די תורה, נו א פרוי לערנט דאך נישט קיין תורה, ענטפערט די גמרא, מיט דעם וואס זיי העלפן זייערע מענער לערנען, יא, איך מאך דיך א סיום אז דו לערנסט, און איך האב אזוי ליב אז דו לערנסט, נישט א פרוי ווערט א א שוטרת, א פאליס לעדי הייסט עס, נו האסט נאכנישט געלערנט און דו האסט נאכנישט געלערנט, מען רעדט נישט פון דעם, מען רעדט מיט חכמה, מיט חכמה, יא איך פריי מיך זייער אז דו וועסט גיין צו א שיעור, יא קענסט ענדערש גיין, ענדערש גיין צו די שיעור ווי איידער קומען און צו משל שפעטער גיין ערלעדיגן די אנדערע זאכן, מורא'דיגע מורא'דיגע, אז מען איז זוכה, אז מען איז זוכה, אז מען. מען איז זוכה מען האט א פרוי וואס איז מחשיב תורה און זי איז מכבד תורה, די גאנצע שטוב ווערט תורה, די גאנצע שטוב ווערט ערליך, די גאנצע שטוב ווערט ווערט אנדערש, און יעדע מאל די מאן קומט אהיים מיט א סיום, איך וועל מאכן א שיינע א שיינע סאפער, מען וועט מאכן עפעס א שיינע א שיינע זאך און מען וועט טאנצן אינדערהיים אז ס'דא א סיום, און אלע קינדער וועלן וויסן אז ס'דא א סיום. אז מ'איז זוכה געווען אנצוקומען אין אזא הייליגע פלאץ היכל הקודש, וואס איז געווען די גאנצע זאך פון מהראש אים געגאנגען אין לעבן אריין צו ברענגען און נאך א מענטש זאל לערנען, נאך א מענטש זאל שפירן די טעם, די זיסע טעם וואס ער שפירט, עס לאזט זיך דאך נישט גלייבן די גרויסקייט פון מהראש, ער וואלט דאך געקענט פאר זיך זיצן און לערנען א גאנץ לעבן נישט האבן צו טון מיט מענטשן, מהראש האט פארציילט ווען ער האט געטראפן דעם רבינ'ס ספרים, ער האט אנגעפאנגען אזוי ליב צו האבן לערנען ווייל ער האט געטראפן א וועג צו לערנען. פארדעם האט ער דאך נישט פארשטאנען קיין לערנען, ער האט געזען די שיחה פון רבי'ן אז מען קען זאגן, מהראש האט אנגעפאנגען זאגן, מהראש זאגט, ער האט אויפגעהערט צו רעדן מיט מענטשן, ער האט געזיצן און געלערנט און געלערנט און געלערנט, ס'איז אים אפילו שווער געווען נאך די חתונה, מהראש האט אמאל פארציילט, ס'איז אים אביסל שווער געווען נאך די חתונה, ער פלעגט נישט רעדן צו זיין ווייב פון אנפאנג. אה אה נו נו, געלערנט און געלערנט און געלערנט, אבער מוהרא"ש איז אים געגאנגען אין לעבן צוצומאכן די גמרא, און אנהייבן הפצה, און נאך א מענטש זאל וויסן אז ער קען לערנען, נאך א מענטש זאל וויסן אז ער קען לערנען, ער וואלט דאך געקענט בלייבן פאר זיך א גאנץ לעבן לערנען, מוהרא"ש האט דאך געטון אז אונז, אונז פשוט'ע מענטשן זאל מען אויכעט קענען לערנען. ס'איז א מורא'דיגע זאך, א אינגערמאן ארבעט ביטער שווער און ער כאפט ארויס א דף גמרא. ער כאפט ארויס א דף גמרא, ווי לאנג נעמט צו לערנען א דף גמרא? עס נעמט נישט לאנג, אפילו מען פארשטייט נישט וואס מען לערנט, אפילו מען זאגט די ווערטער, די עצם זאך מען עפענט אויף די גמרא מען זאגט די ווערטער, מען זיצט זיך א אינגערמאן און זאגט די ווערטער, וואס טוסטו, וואס טוט א אינגערמאן מוצאי שבת? וואס טוסטו א לאנגע מוצאי שבת? וואס האסטו געטון דעם מוצאי שבת? מען האט גערוקט די זייגער, מען גייט שוין אהיים זעקס אזייגער פון שול,

מחיה, מיין מאן לערנט. א פרוי זאגט מחיה, מיין מאן לערנט. מיין מאן לערנט. קינדער, קינדער לערנען, מיינע קינדער לערנען. ס'איז די גרעסטע, די גרעסטע נחת. נישטא קיין בעסערע תענוג פון דעם. א פרוי זי לערנט נישט, ווען איך זע, איך העלף מיין מאן לערנען, איך העלף מיינע קינדער לערנען. פרייטאג צונאכטס.

ברוך השם, דאס איז פאר מיר א גרויסע זכות אז איך קען מחזק זיין בחורים, אבער דו געדענקסט עס נישט חנן, פרעג דיין מאמע, פרעג דיין מאמע וואס האט א, וואס האט דיין מאן, וואס האט טאטי געטון נאך די חתונה, ווען ער איז מקורב געווארן צו מהראש, זיי האבן געמאכט א סעודה, א קליינע סעודה'לע, געזינגען זמירות, מען קען זיצן אינדערהיים, ענדיגן זוהר, ענדיגן מדרש. שוין, קויפט א מעשה ביכל פאר דיין ווייב, זי זאל זיך קער געבן מיט א מעשה ביכל, און דו קענסט זיצן און זאגן מדרש מיט זוהר, יעדע וואך קען מען ענדיגן די מדרש און ווייסן מער פון אים. קענסט אויספרובירן, א לאנגע פרייטאג צו נאכטס, לאנגע מוצאי שבת, קענסט אויספרובירן, א מחיה, מען האט די דרך הלימוד, איינמאל מוז איך דאך דורכגיין כל התורה כולה, נישט איינמאל, איך וויל דורכגיין אפאר מאל כל התורה כולה. שוין איינמאל געענדיגט מדרש? א מחיה! די ערשטע צוויי דריי מאל איז עס מיר געווען זייער שווער די ערשטע צוויי דריי מאל מדרש רבה, ממש געשפירט אזוי ווי כ'עס קיי שטרוי, קיי טישו, כ'ווייס נישט קיין פשט קיין טעם, כ'טוה עס ווייל מ'האט מיר געזאגט מ'דארף עס טוהן, נאכדעם ס'געט זיך אן עפן אויף פלוצלינג דיין קאפ, דיין הארץ, דיין מח, כ'ווייס נישט, עפעס הייבט אן צו ווערן געשמאק, בערל שוין געענדיגט מדרש?

גייט זיך שפאצירן אראפ מיט די גאנצע משפחה שלאפט אויבן קום אראפ גייט זיך שפאצירן אהין און צוריק רבונו של עולם איך וויל זיין א ערליכע איד רבונו של עולם איך האב שוין נישט ווי צו שפאצירן אין מיין הויז די גאנצע הויז איז שוין פול מיט מענטשן ברוך השם אבער אויך געדענק איך ווען איך האב זוכה געווען מקורב געווארן צו מוהראש א ליידיגע הויז א בעבי געשלאפן דא א בעבי געשלאפן דא שלמה חנן שוין געשלאפן

ס'ליידיג קומט אריין, טאטע מאמע זענען ארויסגעגאנגען, צינד אן די טעיפ און געלייגט זיך אראפ אויף די פלאר, מוהראש האט געוויזן, מוהראש האט געוויזן ברבים, זיי זענען, מ'האט געזען מוהראש און מוהראש האט זיך אראפגעווארפן אויף דער ערד אינמיטן בית מדרש, און געהאקט די קאפ אויפן פלאר, וויאזוי מ'דארף רעדן צום אייבערשטן און בעטן דעם אייבערשטן, רבונו של עולם, די אייבערשטער זאל העלפן איך וויל נישט אויספאלן דא, די אייבערשטער זאל העלפן אז מ'זאל, מ'זאל, מ'זאל זיך מחזק זיין און זען בערל, פארצייל פאר חנן וויאזוי דו טוסט, וויאזוי מאכט מען די שיעור אין בלומינגראוו? מענטשן קומען פון זיך אליינס אדער מען דארף רופן? זאג, זאג, זאג, הא? איז די שיעור וואס שטייט פאר אים?

דו ווייסט אז משה קארץ האט געלערנט ביי מוהראש צוויי יאר? ער איז געווען די איינציגסטע מענטש אין די בילדינג. נישט די ישיבה איין בחור, און א צער. קיינער האט נישט אריין געטראטן אין דעם בנין ביי מוהראש. מען האט געמאכט א גרויסע עקס אויף מוהראש. האסט שוין געדאוונט ביחידות? נישט געווען, ס'נישט געווען גוט. משה קארץ זאגט מיר, איך בין געזיצן אונטן אין בית מדרש פאר צוויי יאר אליינס. מוהראש האט געוואלט אפילו אויסלעשן די לעקטער, ווייל חבל זאל ארבעטן לעקטער פאר איין בחור.

און איך, און מען עפענט אויף, די גמרא זאגט, עפען אויף דיין אויער אזוי ווי א טראכטער, ווייסט מיינט א טראכטער? עטס נוצט א טראכטער אינדערהיים אדער היינט ווייסט מען שוין מען קען שוין נישט קיין אידיש? און דו ווילסט אריין גיסן פון א פון א גרויסע זאך אין א קליינע דינע באטל, איז דא אזא פלעסטיק, אין אידיש הייסט עס א טראכטער.

איך האב געהערט וואס א צדיק זאגט, א דף גמרא דאס איז פון די וויכטיגע זאכן אין לעבן, מוהרא"ש האט גערעדט פון פופצן שיעורים אויכעט, אבער נישט אזוי סאך ווי א דף גמרא, נישט אזוי סאך ווי א דף גמרא, ס'איז נישט געווען קיין טאג וואס זאל נישט זיין קיין בריוו אין אשר בנחל פון א דף גמרא, א דף גמרא, א דף גמרא, דאס איז די חיות פון א איד, די לעבן פון א איד, דו פארשטייסט נישט? זאג עס, זאג די ווערטער,

אז די עולם איז שוין הונגעריג מיר ברענגען די מיר ברענגען קודם די מיעל די צווייטע מעין דיש און נאכדעם וועל מיר ווייטער רעדן. צו מיר האבן די זכי' צו הערן אפאר ווערטער פון משה אהרן זיין סיפור התקרבות. שכח פאר די ראש ישיבה. שכח פאר די ראש ישיבה.

און מיט משיח אויך איך האלט קען מען נאך מנחות די ראש ישיבה האט געזאגט די טרעין פארט אויף זי שטעלט זיך קיינמאל נישט אפ מען קען זיך נאך מיטכאפן קויטאר יא די ראש ישיבה האט גערעדט אויך פון די ברוינע גמרא געפינטלטע גמרא ס'איז מיך שווער געווען די זאגן ס'האט מיך צוגעכאפט די ברוינע איך האב געזוכט די ברוינע גמרא די געפינטלטע גמרא כ'האב אנגעהויבן די נושא וואך אנגעהויבן די ברוינע דעמאלט האב איך געהאט אנגעהויבן פון די ארטסקרול.

כ'האב געזאגט צו יענעם יונגערמאן ער זאל סטאפן צו רעדן ווייל שוין אסאך ברסלב'ע מענטשן געמאכט מיט די פון ער זאל נישט
יעצט איז אריינגעקומען א בחור אין ישיבה פון קרית יואל חשובע משפחה ער האט געבעטן זיין טאטע ער וויל אריינקומען אין ישיבה טאטע זאגט בשום אין אופן שטילערהייט הערט מען די שיעורים, בשום אופן. נעקסטע פארטאגס, טאטע שטייט אויף פארטאגס, לערנט אין היכל ראזענבערג, אונטן, האט א חברותא מ'געט שיעור דארט, אינמיטן קומט אריין עפעס א עלטער, ווילדער מענטש, נישט קיין באזעצענער, לויפט ארום, הייבט אן זוכן אין די גמרות, ווי איז דא גליונות, ווי ער טרעפט א גליון, מיט א שטורעם צורייסן. און דער מגיד שיעור רופט זיך אן פאר דעם בחור'ס טאטע, וואס צורייסט ער די גליונות? ס'איז דאך אזעלכע שיינע גליונות, מיין גאנצע משפחה לעבט, אונז לעבן מיר אויף דעם. און ער הערט שטילערהייט אז זיין חברותא'ס פון וועם ער שעמט זיך, ער וויל דאך זאגן פאר זיין זון, גיי נישט אריין אין ישיבה.

ווייסט דא א מעשה א בחור זוכט ביי די קארנער אין די באקס עפעס א שיינערס בלעטל, ער האט אנגעפאנגען נישטערן אין די באקס, געטראפן א קונטרס, מקוטר געווארן, דאס האט אים געמאכט ענדיגן שס, און די גאנצע משפחה אלע קינדער ענדיגן שס, דא אסאך אזעלכע סיפורים, מ'דארף נישט ווערן מ'דארף נישט האבן קיין התפעלות פון איינער וואס ע.

איך האב זייער ליב מיין סיפור התקרבות, איך פארצייל עס יעדע מאל איך טרעף א מענטש פארצייל איך מיין סיפור התקרבות, איך האב זייער שטארק געוואלט, איך האב זייער שטארק געוואלט זיין א ערליכע איד, אבער איך האב געוויסט אז איך גיי עס נישט קענען באווייזן ווייל איך, איך האב געהאט די זכיה צו זיין נעבן מיין זיידע, מיין זיידע שלאפט נישט, ער איז יעצט אוועק, נישט געשלאפן און נישט געגעסן, איך טראכט צו מיר, איך וויל שלאפן, איך וויל עסן,

נישט אין בית מדרש, נישט אינמיטן דאווענען, כ'דארף דאס זאגן פאר בחורים תאוה טובה, נו, נאך שמונה עשרה, דו מעגסט אויסשפייען די שטיקעלע, די שטיקל גאם איך טרעף אשר בנחל, דו קענסט עסן, דו קענסט שלאפן, דו קענסט, יצחק, מ'קען זיין א געהעריגע טשילער, מיט די אייבישטער, מיט די אייבישטער. נעבעך א רחמנות די בחורים, יונגע בחורים. ער וויל זיין פעסט, ער וויל זיין, ער ווייסט נישט וואס צו טון. סאו ער האט געהערט עפעס א, ער האט געהערט עפעס א האלבע ווארט אויפן גאס פון איינעם וואס האט געשריגן, סאו ער מיינט אז אזוי ווערט מען, הייבט ער אן צו רעדן ניבול פה. ווייסט אז מ'קען נישט, מ'קען נישט זיין צווישן מענטשן, אז מ'איז אין ארבעט, דו ביסט, דו ביסט אין ארבעט? דו ביסט אין ארבעט? היימישע אינגעלייט. נישט מיט נישט ניבול פה רעדן זיי. וואס קען זיי ווייסט? ס'איז דא אמאל א מענטש האט זיך ארויסגעכאפט א ווארט ניבול פה. חס ושלום נישט בארעכטיג עס. נאך א ווארט די קענסט אויפהערן. די קענסט לאזן לעבן.

ס'פעלט, ס'פעלט א האר, ס'פעלט א קורצע צייט אז דו הייבסט אויך אן רעדן, וויאזוי געשעהט עס? מ'רעדט וואס מ'הערט, מ'רעדט וואס, מ'הערט וואס מ'רעדט, ס'גייט אהין און צוריק. זאגסט פאר א אינגערמאן עד כאן, נישט הערן קיין איין ווארט פון דיר, אפילו פאר גויים. כ'האב יעצט געהאט שמעון, ער ארבעט אין שטעטל, ער קען ספאניש, זיין מאמע רעדט ספאניש,

ער זאגט איין ווארט איך, ער פארמאכט מיר די גאנצע סייט, גענדיגט. זיי רעספעקטן דיך נאכדעם, אזוי איז עס, איך שאף נישט אויף דיר, איך זוך דיך נישט צו טון, פארקערט איך העלף דיר, איך גריס דיך. בפרט אז דו רעדסט נאך פונעם אייבערשטן, דו רעדסט פונעם אייבערשטן, און זאג עס נאכאמאל איך איך. יעצט פארציילט מיר איינער פון מיין משפחה. מיין זון, מיין שניר גייט זיך דארט עפעס שטאטישע זאכן ערלעדיגן. עפעס האבן זיי, עפעס האבן זיי זיך אפגערעדט אויפן טעלעפאן. ניין, מען קען נישט. איך האב אנגעפאנגען זאגן גאד בלעס יו. און דער ארבעטער הייבט אן צו זאגן, זאג מיך עס נאכאמאל. איי ניד איט. זאג מיך עס נאכאמאל.

פארשטייסטע? א גוי אז ער ארבעט נישט גוי ששבת חייב מיתה איז גמרא. א גוי וואס רוט דארף מען אים הרג'נען. אנישט וועט ער דיך די אנישט וועט ער דיך הרג'נען. א גוי מוז ארבעטן. גוי טאר נישט רוען אפילו שבת. ארבעטן ארבעט ער נישט. קומסט אן אהין, דאס פעיפער פעלט, יענער פעיפער פעלט, גאד בלעס יו, גאד, גאד העלפ יו, איך קען נישט אזוי גוט ענגליש, עטס קענטס בעסער, איי פרעי טו גאד יו שוד בי סוקסעספול, יו שוד בי ריטש, יו שוד העוו, טענק יו, טענק יו, איי ניד איט, טענק יו, טעל איט עגעין, טעל איט עגעין, זאג עס נאכאמאל, ווער דארף נישט קיין חיזוק, יעדער דארף חיזוק, זיי הייבן דיך אן ארויפצוקוקן, זיי הייבן דיך אן מחשיב זיין. רחמנות, יונגע בחור, ווען ער זאל וויסן ער קען זיין א ערליכע איד, מיט מיט מאכן א לעבן, ער האט א געשמאקע לעבן, ווי קומט אריין דא ווי קומט אריין ניבול פה, און זייער אכטונג געבן, קענסט נישט רעדן, אוי די אייבערשטער העלפן, איינער וויל זאגן אפאר ווערטער לכבוד די סיום, חנא, מילתא דבדיחותא, וואס האסטו היינט געזאגט?

אינגל פרעגט דער טאטע פארוואס עס דונערט, טאטע האט געזאגט, א אינגל פלעגט זיין אסאך מאל א ליגנער, ער פלעגט זאגן ליגנט, ווען איינער זאגט א ליגנט קומט א דונער. אקעי, סאו איינמאל מיטן נאכט איין אזייגער, מיטוואך ביינאכט, אינגל וועקט זיך אויף פון בעט, ער הערט א דונער, א בליץ, זיך דערשראקן, וועקט אויף די טאטע, פרעגט אים, עס דונערט, ווער זאגט יעצט ליגנט אינמיטן די נאכט? זאגט טאטע, ניין, יעצט יעצט דרוקט מען די צייטונגען,